דזשואיש פובליק לייברערי אין מאנטריאל, טאלקינג בוקס, רעקארדעד נאוועמבער ניינטין ניינטי טרי, יידישע פאלקס ביבליאטעק אין מאנטריאל, רעדנדיגע ביכער, געקליבענע דערציילונגען פון משה נאדיר, געליינט פון ישראל גאנשאר. די ערשטע דערציילונג הייסט שנעלע בעל מלאכות. מיינער א חבר מיטן נאמען ה' ה' וועט מיר איבער א טאג פרייטאג אז מ'וועט דערלעבן מיט געזונט אריינשיקן דורך פאסט די פאלגענדע געשיכטע. כ'האב מיר געוואלט בויען א הויז, א הויז! האב איך מיר אנגעגרייט די נויטיגסטע מאטריאלן, מאטריאלן? אלץ וואס מיר האט געפעלט איז געווען בעל מלאכות, בעל מלאכות, האב איך געטראפן א גוי א בוימייסטער, א בוימייסטער, האט יענער גערעכנט דריי טעג, דריי טעג און מיר געזאגט אז די ארבעט וועט מיך קאסטן צוויי טויזנט מיט ניין דאלאר מיט ניין און אכציג סענט, איז דאס געווען פאר מיר צופיל, צופיל, האב איך געשיקט נאך א אידישן קאנטראקטאר, א אידישן, האט ער נישט לאנג געקלערט און אפילו נישט בארעכנט אויף פאפיר, נאר גלאט אזוי ארויסגעזאגט אז ער העט מאכן די גאנצע ארבעט פאר זעקס הונדערט קארבן! פאר זעקס הונדערט קארבן! און ער האט טאקע צונויפגעפייפט א פאר טוץ אידן פון עסעקס קארנער העסטער מיט אלערליי קאשקעטן און געצייג, און האט זיך געשטעלט צו דער ארבעט. צו דער ארבעט. עטליכע אידן האבן אויפן באפעל פון זייער קאנטראקטער

אָנגעשפּיגן אין די הענט און גענומען מיט די נעזער פֿון זײערע שיך אױסקאָפּען אַ פֿונדאַמענט. אין אַ האַלבע שעה אַרום האָט דער הדרת-פּנימדיקער בױמײַסטער געגעבן אַ באַפֿעל, פּלענטי, גענוג געגראָבן, ייִדן, איצט גיט זיך אַ נעם בױען די װענט! און װוּ'ט מען נעמען װאַפּנע און צעמענט? האָט געפֿרעגט אײנער פֿון די שנעלע בעל-מלאָכות.

מיט גרויס בערישקייט, נאר אנשטאט צו לייגן מיטן פנים ארויף, האבן זיי געלייגט דעם דאך פארקערט, אויף די לינקע זייט, הייסט עס. אז איך בין געקומען צו גיין פארנאכט זעהן ווי ס'האלט מיטן בויען, האב איך צו מיין גרויס ווינדער דערזעהן אז דער דאך איז שוין געלייגט, און אז צוויי אידן

ווי קומט עס? טאקע זאג איך ווי קומט עס? נו, מאכט דער איד און ער גלעט זיך די שיינע די יום טוב'דיגע בארד פארפאלן. לאז שוין מאכט ער בלייבן ווי עס איז, מ'עט זיך מאכט ער ניט גיין באדערן. א חוץ דעם מאכט ער, מאכן מיר די ארבעט אייך פלענטי גענוג ביליג, קען מען נישט סיין פרעטיקעלער קען מען נישט.

מיטן קוימען איז טאקע אביסל טראבל, אויפן דאך מאכט ער, קען מען אים נישט אוועקשטעלן ווייל ער וועט אראפפאלן, וועט מען אים מוזן מאכט ער האלטן אין שטוב, וואס טויג מיר זאג איך דעם קוימען אין שטוב אז איך דארף אים האבן אויפן דאך,

אבער טענה איך, סדארף דאך זיין פון וואנעט ארויסצולאזן דעם רויעך פון שטוב צו ניין? וועל מאכט דער גרויסער ארכיטעקט, וואס שייך דעם רויעך קען מען אים ארויסטרייבן פון שטוב מיט א יארמולקע, נאט אייך זאגט ער טאקע מיין יארמולקע און לאז זאגט ער זיין געסעטלט א ביזנעס, ווי מ'זאגט זאגט ער ביי אייך אין אמעריקע

ס'וואלט געוועהן נישט שלעכט מאכט ער אז די פלאמבינג זאל געמאכט ווערן פון א פלאמבער הא? ער ווענדט זיך צו די ארבעטער וואס זאגט איהר? מיר זאגן רופן זיך אן די בעקבותדיגע אידן מיט איין קול אז ס'איז אלץ נאנסענס שבנאנסענס מיר האבן שוין מאכן זיי אין אונזער לעבן געטוהן וואזשנערע זאכן ווי פלאמבעריי מיינט איהר זשע הייסט עס רופט זיך אפ דער בוימייסטער, ס'איז א לאו דווקא אז א הויז מוז געפלאמבערט ווערן פון א פלאמבער, אויב אזוי מאכט ער קענט איהר גיין אהיים און קומען אום ירצה-שם מארגן גאנץ פרי און האט זיך מיט דערווייל מאכט ער א גוטינקע נאכט גודנייטל און ער פארשווינדט צומארגנס איך קום צו גיין צום הויז

מיסטער, זאָג איך צו אים, װאָס הערט זיך מיטן הױז? װי בױט זיך עס? אַ דאַנק, אַ דאַנק, מאַכט דער ייִד און לעקט אָפּ בשעת-מעשׂה די ברעגעס פֿון ציגאַר-פּאַפּיר. ס'גײט, מאַכט ער, דאַנקען גאָט װי געשמירט. מיר האַלטן שױן, מאַכט ער, בײַ די פֿײַערסקעפּס. איצט מאכט ער דארף מען נאך א לייג טוען די פלאמבינג וועט שוין זיין אם ירצה שם אלצדינג פארטיג, אגב זאגט ער אי איר זעהט יענע דריי אידן וואס גראבן די ערד מיט שרויפן ציער דאס גראבט מען מאכט ער די וואסער לייטונג פארוואס זשע גראבן זיי נישט מיט קיין רידלען פרעג איך פארוואס עפעס מיט שרויפן ציער? דאס איז דערפאר מאכט ער ווייל די דאזיגע דריי אידן זענען בעסער איינגעטרייעט מאכט ער צו ארבעטן מיט שרויפנציער ווי מיט רידלען. זיי זענען מאכט ער שניידערס, טייערע שניידערס מאכט ער, טייערע שניידערס ווי גאלד, דעם דאך מאכט ער האבן זיי אויך געלייגט גאלדענע הענט.

זייער ביליג. דערפאר אבער האט עס געהאט א שטיקל חסרון, א שטיקל חסרון, אזוי גיך ווי דאס הויז איז אינגאנצן פארטיג געווארן, פארטיג געווארן! איז אנגעקומען א לייכט שטורעם ווינטל און האט עס אוועקגעטראגן, אַװעקגעטראָגן, און ביזן הײַנטיקן טאָג האָב איך נאָך נישט געפֿונען מײַן פּראַכטיק הױז, װאָס איז אױפֿגעבױט געװאָרן פֿון שנעלע בעל-מלאָכות, פֿון שנעלע בעל-מלאָכות. דאָס איז דער סוף פֿון די דערצײלונג שנעלע בעל-מלאָכות. אויפגעגעסן א ביזנעס. א מעשה ווי אזוי צוויי יונגעלייט האבן אויפגעגעסן א געשעפט אין צוויי שעה. מיינער א באקאנטער דערציילט, מיט פראסדאקן האב איך אמאל געארבעט צוזאמען ביי א פאטאגראפטשיק, איך האב זיך געפילט זייער נאענט צו אים, ווארום ער איז געווען זייער ענליך צו מיר סיי אין אויסזען סיי אין כאראקטער. ער א הויכער, איך א הויכער. ער האט געהאסט דעם באס ווי א חזיר, איך אויך. ער האט פיינט געהאט צו ארבעטן, איך האב אויך ליב געהאט ארומצוגיין ליידיג.

נאר אין איין זאך האבן מיר זיך שטארק אונטערשיידעט, ער פלעגט אפט אונטערהוסטן מיט א ניגון און מיט א כריפ, און איך האב עטליכע מאל געפרואווט הוסטן אבער אן דערפאלג. ס'איז איבעריג צו זאגן אז אונטער דער היינטיגער סיסטעמע איז פאר אזעלכע צוויי אידעאליסטן ווי מיר ביידע שווער געווען צו עקזיסטירן.

וואס איז דיר איינגעפאלן פראסדאק? מיר איז איינגעפאלן עלע אז מיר זאלן האנדלען מיט פעטענט מעדיצינס. ס'איז גארנישט קרום זאג איך, אבער וואו נעמט מען געלט? געלט? זאגט ער, מען דארף נישט קיין געלט. דאס איז שוין גלאט זאג איך געפאנפעט, וואס הייסט מען דארף נישט קיין געלט? אזוי הייסט עס זאגט ער, און ער צעלייגט מיר דעם גאנצן פלאן אויפן טעלער, היות זאגט ער אזוי ווי אין די צייטונגען איז אפט אדווערטייזט אז מען גיבט אוועק סעמפלס מעדיצין פריי, בכן זאגט ער וועלן מיר אנקלייבן אסאך אזעלכע מעדיצינען און דערנאך וועלן מיר זיי פארקויפן צו קאסטומערס און מאכן געלט ווי בלאטע. געפעלט מיר דער פלאן, און מיר גיבן זיך די הענט אז דאס געשעפט וועט גיין בשותפות, און וויפיל גאט וועט צושיקן וועלן מיר זיך טיילן העלפט אויף העלפט. לאמיר זיך טאקע באלד א נעם טון צו דער ארבעט, מאכט מיין פראסדאק און מיר זעצן זיך גלייך אוועק און צושרייבן עטליכע הונדערט פאסטל קארדס פאר פרייע סעמפלס.

פארנט, ווייבערישע קראנקהייטן, רעכטס, אויערן, הארץ און לעבער, לינקס און אזוי ווייטער, בקיצור, אלס איז געווען צושטעלט אין דער בעסטער ארדענונג, כמעט ווי אין אן אפטייק, נאר קיין קונים זענען נישט געקומען. שלעכט, פאסקודנע. ווייסטו וואס מיר איז שוין ווידער איינגעפאלן? מאכט פראסדאק. וואס? פרעג איך. אזוי ווי קיין קאסטומערס קומען נישט, און אזוי ווי די ווארע קען נאך קאליע ווערן פון דעם הייסן וועטער, זאלן מיר דאס אליין פארנוצן פאר זיך. אבער וואס טויג מיר דיינע מעדיצין, זאג איך, מיר פאלט ארויס דאס הארץ נאך א שטיקל ברויט, כ'בין טויט הונגעריג. איך שטארב אויך נאך א ביסן מאכט ער, אבער מיט עטליכע שאכטלען פילן קען מען אפפאטערן א גאנץ פיינע מאלצייט. האבן מיר גענומען שלינגען פילן. איך א פיל, ער א פיל. אזוי פאמעליך האבן מיר אויסגעשלונגען אלע זעקס שאכטלען פילן, מיינסטנס פאר פארשטאפונג. און איצט זאָג איך, לאָמיר עפּעס פֿאַרטרינקען. ער האָט גענומען דאָס ערשטע פֿלעשל, וואָס איז אים געקומען צו דער האַנט, און גענומען זיפּן, ער אַ זיפּ, איך אַ זיפּ. אַז מיר האָבן אַזוי אויסגעזיפּט אַלע פֿלעשלעך, האָב איך געמאַכט אַ פֿאָרשלאַג, אַז מיר זאָלן זיך נעמען צו די פּראָשקעס. העלפֿט אויף העלפֿט, מאַכט פּראָסדאַק מיט אַ קול פֿון אַ מת, וואס האלט זיך שוין ביים בויך, האב נישט קיין מורא זאג איך, איך וועל דיך נישט באשווינדלען, און מיר האבן גענומען טוען די פראשקעס זייער רעכט, מיר א פראשיק, אים א פראשיק, אים א פראשיק, מיר א פראשיק, ביז מיר האבן אויסגעליידיגט אלע פאפירלעך, אז מיר זענען פארטיג געווארן מיט דער סעודה, האבן מיר זיך באשמירט די קעפ מיט סעמפל פאמאדע, און פון דער גאנצער אפטייק איז נאך געבליבן בלויז עטליכע פידעלעך זאלב, שווארצע און געלע, און א צען-צוועלף שווארצע פלאסטערס. וואס טוט מען מיט דעם? פרעגט פראזדאק, און לייגט זיך אויפ'ן בעט מיט'ן בויך אראפ. וואס זאל מען טוען זאג איך און כ'לייג זיך אויפן בעט פון יסורים, עס הויבט מיך אן נעמען אינעווייניג, טו זיך אויס זאג איך וועל איך דיך איינרייבן, פראזדאק האט זיך אויסגעטון ווי די מאמע האט אים געהאט, און איך האב אים גענומען באארבעטן מיט דער שווארצער זאלב, דאן האט ער אויף מיר געמאכט די זעלבע אפעראציע מיט דער געלער זאלב, און נאכדעם ווי מיר האבן זיך קעגנזייטיג אויפגעפלאסטערט די בייכער מיט די סעמפל פלאסטערס, האבן מיר זיך אריינגעלייגט אין בעט אריין. אין א פערטל שעה ארום איז דאס גאנצע טענעמענט הויז געווען אויף די פיס, מאנכע טענענטס האבן געמיינט אז עס האט אויסגעבראכן א כאלערע און האבן זיך געפאקט צו אנטלויפן, אנדערע האבן געשריגן אז צוויי בויטשיקעס האבן זיך פארסאמט, און דער דזשעניטאר איז געקומען צו לויפן מיט אן עמער וואסער. באלד זענען געקומען צו פליען צוויי דאקטוירים, און דערזעענדיג אונזערע אויסגעפלאסטערטע בייכער האבן זיי אונז גענומען פאמפען און לאכן, לאכן און פאמפען, אבער איך און מיין פריינט פראזדאק זענען געווען אין א זייער ערנסטער שטימונג, און איצט האט מיין באקאנטער פארענדיגט אז מען וועט אייך זאגן אז א מענטש קען אויפעסן א ביזנעס אין עטליכע טעג, זאלט איר עס גלויבן, סוף פון דער מעשה, אויפגעגעסן א ביזנעס.

די אױגן פֿאַרפֿינצטערט, דער רוקן אײַנגעבױגן, איר װאָלט אים נישט דערקאָנט, גאָרנישט, דער זעלבער אַבֿרהם, אָדער בעני, אָדער געצל, אָדער דוד, אָדער הענרי, אָדער װאָלף, אָדער זלמן, אָדער חײם, אָדער טובֿיה, אָדער יוסף, און אַזױ װײַטער, װאָס געװען

און ווי מונטער און ווי זיכער אז דאס לעבן מוז אים אנטקעגנטראגן ס'גליק אויף א גאלדענער טאץ. און איר אליין? איר אליין זענט אויך געווען זיכער אז אייער ברודער וועט זיך ארויפארבעטן און וועט ווערן רייך און בארימט און די גאנצע וועלט וועט נאך מיט אים קלינגען

האָבן אים צעבראָכן די חלומות-פֿליגלען. זיי האָבן אים רויִנירט די גרעסטע טייל פֿון זײַן לעבן, און, און איצט גייט ער נעבעך אַרום אַ דערשלאָגענער, אײַער ברודער. אַז איך האָב אים געפֿרעגט, ווי עס גייט אים, האָט ער מיך אַוועקגערופֿן אין אַ ווינקל און מיר פֿאַרטרויעט גאנצע פופציג יאר האב איך אריינגעלייגט אין לעבן, אלס געזאמלט און געזאמלט מיינע טעג, געשפארט א שעה צו א שעה, א מינוט צו א מינוט, א רגע צו א רגע, און עס באהאלטן אין דער אייביגקייט באנק

וועלכע ער שלעפּט אַרום אויף זיינע געבויגענע אַקסלען, ווי די צייט האָט אים נעבעך איבערגעפירט, אייער ברודער געמאַכט פון אים אַ תל. דאָס לעבן האָט אים אַרויסגעוואָרפן אין דרויסן, אים אַרויסגעשטעלט אויף יענער זייט האָפנונג, אין אַזאַ ביטערער קעלט,

פֿינף און זעכציק! האָט באַלאַמוט געענטפֿערט שטאָלץ. פֿינף און זעכציק טויזנט? האָט דער פּרעזידענט איבערגעפֿרעגט. וואָסערע טויזנטער? האָט באַלאַמוט אויסגעשטעלט אַ פּאָר אויגן. בײַ דער לויזיקער שנײַדערײַ האָט איר געוואָלט, איך זאָל מאַכן טויזנטער? מע מאַכט הײַנט מיט די זײַטן, מיסטער. טא וויפיל? האט שוין דער פרעזידענט געפרעגט אומגעדולדיג. פֿינף און זעכציק קארבאטשעס ווי די רעדער, דזשים! האט דער פרעזידענט א רוף געטאן א קאדעט, פיר ארונטער דעם דזשענטלמאן אונטן, ער וויל מאכן א דעפאזיט. דזשים האט אנגענומען דעם קאסטומער שניידער פארן ארבל און אים איבערגעגעבן צוריק צום ספעציעלן פאליציאנט.

מיסטער רודערמאן האט דער מענעדזשער א רוף געטאן צו באאמטן, דער מאן וויל דעפאזיטירן זיינע געלטער, און צו באלאמוטן האט ער געזאגט, גייט צו זייט מוחל צו יענעם פענסטערל וועט מען אייך צונעמען דאס געלט. וויפיל? האט געפרעגט דער באאמטער. פֿינף און זעכציק דאלאר ווי די רעדער. ביי די לויזיגע שניידעריי קען מען מאכן מיט די זייטן, נישט קיין טויזנטער האט ער אפגעזאגט אלצדינג מיטאמאל. דער אנגעשטעלטער האט מיט א שמייכל ארויסגענומען א קארטל, אויפגעצייכנט אלע נויטיגע זאכן און האט געבעטן באלאמוטן אונטערשרייבן. הע-הע-הע! נישט געטראָפֿן דעם קונה! האָט באַלאַמוט געזאָגט, צוריקווײַזנדיק דאָס קאַרטל. מיר פֿאַרשטייען די טריקס! וואָסערע טריקס? אָט די טריקס מיט דעם אונטערשרײַבן! אָבער איר מוזט אונטערשרײַבן! ס'איז אַזאַ געזעץ בײַ אונדז! נעווער-מײַנד געזעץ!

פאר דעם פיינעם, פאר דעם לייטישן, פאר דעם נישט ארבעטנדיגן מענטש מיט דעם אריסטאקראטישן בלוט איז שוין באלד נישטא קיין ארט. ווי איר גייט און ווי איר שטייט טרעפט איר ארבעטערס. זיי פארכאפן אלע ערטער אויף דער ערד און אונטער דער ערד. און דער אריסטאקראט דער עקסקלוסיווער מענטש מיט דעם הויכן קאפעלוש מוז שטיין און צוקוקן. באטראכט נאר, אלע בעסטע ערטער אין די קוילן גרובן זענען פארכאפט פון ארבעטערס. אלע הויכע דעכער פון נישט געענדיגטע געביידעס זענען פארכאפט פון די ארבעטערס. אלע אייזן פאבריקן זענען פול מיט זיי. און אפילו אויף די שלאכטפעלדער, ווען מען באשעפטיגט זיך מיט פאבריצירן הייסע פאטערלאנד ליבע פארן שונא, געפינט זיך אויך א ריזיגע צאל ארבעטערס, און אפילו די מעדאל פאבריקן זענען פול מיט פשוט'ע ארבעטערס, מיט שלעפערס, אומעטום זענען זיי דא,

ווען דו לייגסט אוועק דיין קאפ אויף די זיידענע קישענס און דו ווילסט שלאפן, קלינגט ער ערגעץ מיטן האמער, אדער ער טומלט מיטן האק, אדער ער עגבויערט מיטן עגבויער, אדער ער פאלט אראפ פון א הויכער געביידע און לאזט ארויס א נישט ראפינירטן געשריי. אן עקלהאפטע באנדע די ארבעטערס. סוף פון דער דערציילונג די ארבעטערס. א גנב ווער קען אים. טוט ער אויס ציטל און דערציילט אזוי. שלאף איך. שלאפט מיין פרוי. שלאָפֿן מײַנע קינדער. קומט זיך אַרײַן אַ גנבֿ, אַ פֿרעמדער מענטש. כ'האָב אים קײן מאָל נישט געזען אין מײַן לעבן. איך קען נישט זײַן פֿאַמיליע. איך װײס נישט צי כ'האָב װען עס איז מיט אים גערעדט אַ װאָרט. טראַכט איך, װי קומט ער אַהער? צי איז ער מיין גלייכן צו וואס? איך, א ציוניסט מיט א נאמען מיט אלצדינג, און יענער עפעס א גאסן יונג א מערדער, קומט אריין מיך בא'גנב'נען? קוק איך אויף איהם פון אונטער די קאלדרע, זעה איך ער נעמט, טראכט איך, נעם, כ'על מיך נישט גיין קריגן מיט דיר, אז איך קען אים גארנישט, און פארגעשטעלט האט מען אונז אויך נישט, פאסט מיר נישט צו רעדן צו אים. און יענער פאקט דערווייל אין זאק אריין, ער פאקט דאס זילבערווארג, די לייכטערס, די וועש, וואס קומט אים אונטער די האנט,

אָט ציטערט בײַ אים אין דער האַנט אַ שנירל פּערל, און אָט פֿאַלט עס אַרײַן אין שוואַרצן זאַק, ווי אַ ליכטיקער האָגל פֿאַלט אַרײַן אין אַ קעלער. נעם איך און איך גיב אַ הוסט. בײגט ער זיך אַראָפּ און דרייט 'ס לאַמטערנדל מיט דער ליכטיקער זײַט צו זיך, און ער שלעפּט אַרויס אַ רעוואָלווער, טראכט איך אזא באנדיט? ספאסט מיר אפילו נישט א הוסט צו טון צו אים, סאיז צופיל כבוד פאר אזא מענטשן, און איך ליג און קוק, און מיין פרוי האלט מיך אין איין נאגען,

אבער ער וועט דאך אלצדינג צונעמען, מאכט זי. אויב ער העט אלצדינג צונעמען זאג איך, וועט זיין א סימן זאג איך אז ער איז א געמיינער גנב, א לעצטער שבלעצטער, און אז מען דארף אים זאג איך איגנארירן. איגנא וואס? זאגט זי. איגנארירן זאג איך. איגנארירן, מען דארף אים זאג איך געבן אזוינס קעסט אז ער זאל זאג איך האבן צו געדענקען, אבער די פערל זאגט זי, און ס'זילבערווארג, און די וועש, וואזשע וואלסטו געוואלט? אז צוליב דעם ביסל פערל מיט די וועש זאל איך ברעכן זאג איך מיין שטאלץ אלס מענטש און אלס ציוניסט? אט נעמט ער צו דיין דימענט שפילקע מאכט זי מיט א זעכצנטן קול אזוי אז דער גנב זאל נישט הערן, טאקע זאג איך ער נעמט צו די שפילקע ווי ער זאל אזוי לעבן?

דער גנב האט גענומען אראפנעמען די אויבערבילדער פון די ווענט, דו זעהסט, זאג איך צו מיין פרוי, דאס מענטשל איז מיר באלד פון אנהויב נישט געפעלן געווארן, איצט זעה איך, זאג איך, אז איך האב געטוען גאנץ גלייך וואס איך האב צו אים נישט געוואלט רעדן. אזא באנדיט זאג איך, אט האט ער שוין זאג איך דערטאפט מיין גאלדן זייגערל, און אט נעמט ער שוין אראפ די בילדער פון די ווענט אויך, אוי ער וועט אונז אנארבעטן א שיינע חתונה מאכט זי און פלאטערט ווי א פויגל.

אויב שלאגן זיך, זאג איך, איז מיט מיינס גלייכן, נישט מיט קיין גנב! דער דערציילער האט אנגעטון ס'היטל און געענדיגט, וואס זאל איך אייך זאגן, ליבע פריינט, ער האט מיך בא'גנב'עט אויף א שיינע פאר הונדערט טאלער. ער האָט אונדז איבערגעלאָזט מיטן בלױזן בעט און מיט די קישנס, אױף װעלכן מיר זענען געלעגן, און אַלץ צוליב דעם, װײַל איך בין אַן ערנמאַן און איך װעל נישט טאָן קײן זאַך, װאָס איז אונטער מײַן װערדע. סוף זײַט אײנס, המשך זײַט צוויי. סוף זייט איינס, המשך אויף דער צווייטער זייט.